בעזרת השם יתברך, מסכת ביצה דף ו, מ'הייבט אן דף ו עמוד א' אויבן אמר רבא, זאגט די הייליגע גמרא אמר רבא האט רבא געזאגט, מת ביום טוב ראשון, און ווי רש"י איז מסביר, ס'מיינט נישט איינער געשטארבן יום טוב ראשון, נאר ס'מיינט איינער וואס איז געשטארבן פאר יום טוב, און ער ליגט יעצט דא יום טוב ראשון, יתעסקו בו עממים, דארף מען איבערגעבן גוים זאלן זיך מתעסק זיין מיט די קבורה, וואס טייטש א איד טאר נישט א חלק נעמען דא אין די קבורה, א איד טאר נישט עובר זיין אויף א מלאכה פאר דעם טויטן, פארוואס ווייל ס'איז יום טוב, יום טוב טון א מלאכה איז דא א לאו מיט א עשה, באגראבן א טויטע איז נאר א מצוות עשה, וואס איז נישט דוחה יום טוב, און ממילא געבט מען איבער פאר גוים, איבערגעבן פאר גוים רעדן צו גוים אמירה לעכו"ם איז נאר דרבנן, דאס האט מען מתיר געווען יום טוב ראשון, אבער ביום טוב שני, די צווייטע טאג יום טוב אין חוץ לארץ, יתעסקו בו ישראל, דא מעגן שוין אידן עוסק זיין אינעם קבורה, מען מעג שוין עובר זיין אויף מלאכות כדי צו באגראבן דעם טויטן, און פארוואס ווייל ווי די מפרשים זענען מסביר, דאס רעדט זיך רבא האט שוין גערעדט נאכדעם וואס מען האט קובע געווען א לוח, און ממילא איז נישט פשט אז ביידע טעג זענען מסופק, נאר מען ווייסט קלאר די ערשטע טאג איז יום טוב און די צווייטע טאג באמת איז נישט נאר אלס מנהג אבותינו האלט מען די צווייטע טאג און דערפאר לענין המת האט מען מתיר געווען אז אידן זאלן באגראבן דעם טויטן ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנה זאגט רבא וואס טייטש אפילו יום טוב שני ראש השנה האט מען אויך מתיר געווען א איד זאל באגראבן א טויטן מה שאין כן בביצה טייטש ביי א ביצה נישט אזוי ביי ביצה האט מען געזען ראש השנה האט עפעס געבוירן אן איי דעם ערשטן טאג טאר מען נישט עסן דעם איי דעם צווייטן טאג פארוואס ווייל לענין דעיס קוקט מען אן ביידע טעג ווי איין לאנגע יום טוב, ס'איז אנדערש ווי אלע אנדערע ימים טובים. נהרדעי אמרי, נהרדעי קריגן זיך אויף רבא, און זיי זאגן אף בביצה, די זעלבע זאך א ביצה, די היינטיגע צייטן אן איי, די צווייטע טאג ראש השנה מעג מען עסן אן איי וואס איז געבוירן די ערשטע טאג, פארוואס? זענען זיי מסביר, דמאי דעתיך, וואס איז די סברה צו אסר'ן א איי די צווייטן טאג, דילמא מעברי ליה לאלול, וואס טייטש, די טעם צו אסר'ן איז, ווייל בזמן שבית המקדש היה קיים ווי מען האט נעכטן געזען, האט מען דאך געמאכט א תקנה אז מ'איז נישט מקבל עדות מן המנחה למעלה, און דערפאר טאקע אין ארץ ישראל אין אזא סארט יאר וואס איז געקומען עדות נאך מנחה נאך פיר אזייגער האבן מיר געזען יענע יאר האט מען געהאלטן צוויי טעג ראש השנה מוודאי נישט מספק און דערפאר טאקע אין חוץ לארץ פירט מען זיך אויך ביידע טעג מתורת וודאי און דערפאר איז עס איין לאנגע קדושה און דערפאר טאר מען נישט עסן אן איי דעם צווייטן טאג אבער אויף דעם זאגן די נהרדעי הא אמר רב חיננא בר כהנא אמר רב אז מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר, וואס טייטש, מ'האט טאקע געמאכט א תקנה אז ס'איז געשען אמאל קלקלו הלוים בשיר און דערפאר האט מען מתקן געווען אז ביז נאכמיטאג ביז תמיד של בין הערבים איז מען מקבל עדות, נאכדעם נישט, און טאקע ביי א ציור וואס ס'זאל נישט קומען קיין עדים ביז פיר אזייגער ביזן תמיד של בין הערבים, עט מען טאקע האלטן ביידע טעג מתורת וודאי, טאקע געווען גאר א שטארקע תקנה, אבער. זאגט רב חיננא בר כהנא בשם רב, ס'איז קיינמאל בפועל נישט געשען, טייטש טייטש יענע יאר איז טאקע געשען ווען ס'איז געווען קלקלו הלוים בשיר, אבער אלע יארן נאכדעם וואס מ'האט געמאכט די פעסטע תקנה, איז קיינמאל נישט געקומען צו נוצן די תקנה, ווייל יעדע יאר איז געקומען עדים פאר מנחה, יעדע יאר, יעדע יאר נאכאנאנד, ס'איז קיינמאל נישט געווען א יאר וואס זאל נישט קומען עדים פאר מנחה, און במילא אז מ'האט קיינמאל נישט באמת גענוצט דעם תקנה, פשט איז, אז ס'איז קיינמאל נישט געווען אז אין ארץ ישראל זאל מען טאקע האלטן צוויי טעג יום טוב בתורת וודאי, ווייל יעדע יאר אין ארץ ישראל למעשה האט מען נאר געהאלטן איין טאג יום טוב, קומט אויס אז אין חוץ לארץ וואס מען האט געהאלטן צוויי טאג מחמת ספק אז וואס טוט זיך אין ארץ ישראל, אין ארץ ישראל איז דא תורת וודאי מילא חוץ לארץ אויך תורת וודאי, ס'איז קיינמאל נישט צו ניץ געקומען, און ממילא די תקנה איז בטל למפרע, און ממילא זאגן די נהרדעי אז טאקע היינטיגע צייטן אין חוץ לארץ וואס מען האלט צוויי טעג יום טוב איז צוריק אזוי ווי אמאל, וואס טייטש אויך נאר מחמת ספק, נישט מיט תורת וודאי, ווייל אין ארץ ישראל האט מען קיינמאל נישט געהאלטן ביידע טעג מיט תורת וודאי, און ממילא פאר דעם א ביצה שנולדה די ערשטע טאג, מעג מען עסן דעם צווייטן טאג. זאגט אונז די גמרא ווייטער אמר מר זוטרא, האט מר זוטרא געזאגט, לא אמרן, די דין וואס רבא האט געזאגט אז די צווייטע טאג יום טוב מעג מען זיך מתעסק זיין במת, דאס איז נאר אלא דאשתהי, ס'טייטש טאמער די מת איז געשטארבן א טאג פריער די ערשטע טאג יום טוב אדער פארדעם, וואס מ'האט אים נישט געקענט באגראבן, ס'איז אריבער א טאג, ס'הייבט שוין אן צו שמעקן, דעמאלטס מעג מען באגראבן די מת די צווייטע טאג, אבל לא אשתהי טאמער ס'האט זיך נישט פארזוימט, ס'טייטש טאמער די מת איז למשל געשטארבן די צווייטע טאג, משהינן ליה, ווארט מען טאקע מיט די קבורה ביז מארגן, פארוואס ווייל די מת עט נישט שמעקן ביז דעמאלטס, רב אשי אמר, רב אשי זאגט ניין, אף על גב דלא אשתהי נמי לא משהינן ליה, מען לאזט קיינמאל נישט א מת ליגן, מאי טעמא, ווייל יום טוב שני לגבי מת, כחול שויוה רבנן, ס'טייטש לענין המת, האבן די חכמים געזאגט אז די גאנצע יום טוב שני איז אזוי ווי א וואכן טאג, אפילו למיגז ליה גלימא, אפילו מאכן א שיינע בגד פאר די מת, און ווי רש"י זאגט, מען רעדט נישט דא פון תכריכים, ווייל תכריכים אוודאי מעג מען, אזוי מ'האט דאך געזען מען מעג באגראבן, נאר מען רעדט אפילו לכבוד המת, מאכן שענערע בגדים, ולמיגז ליה אסא, אדער שניידן הדסים, וואס איז אזוי געווען די מנהג אמאל מ'האט געלייגט הדסים נעבן מת, אלעס מעג מען טון פאר א מת דאס גאנצע מעשה איז וואכן טאג אמר רבינא האט רבינא געזאגט והאידנא דאיכא חברי יענע צייטן איז געווען חברי עס איז געווען א פאלק פון גוים וואס האבן געפייניגט אידן און אידן האבן געדארפט ארבעטן ביי זיי חיישינן וואס טייטש דעמאלט זאגט רבינא היות עס איז געווען די חברי איז יום טוב שני זאל מען נישט באגראבן א מת פארוואס? ווייל די אידן פלעגן גיין צו די גוים אז ער וויל נישט ארבעטן ווייל ס'איז יום טוב היינט, און די גוים האבן נאכגעלאזט, אבער אז מ'וועט זען די גוים וועלן זען ווי די אידן באגראבן מתים די צווייטע טאג יום טוב, וועלן זיי זאגן א רגע יעצט מעגסטו ארבעטן, איז קומטס צוריק אריין און ארבעט אריין, און ממילא מחמת דעם זאגט רבינא אז ווען ס'איז געווען די חשש פון חברי זאל מען נישט באגראבן א טויטע דעם צווייטן טאג יום טוב, זאגט די גמרא ווייטער, רבינא הוה יתיב קמיה דרב אשי בשני ימים טובים של ראש השנה, רבינא איז געווען ביי רב אשי די ראש השנה וואס האט שוין צוויי טאג יום טוב אזוי ווי מען וועט שוין זעהן יענע יאר איז געווען דאנערשטאג פרייטאג יום טוב חזייה דהוה עציב האט רבינא געזעהן ווי רב אשי איז טרויעריג אמר ליה האט ער אים געזאגט אמאי עציב מר פארוואס ביסטו טרויעריג אמר ליה האט רב אשי גענטפערט דלא אותיב עירובי תבשילין איך האב נישט געמאכט קיין עירוב תבשילין וואס טייטש טאמער איינער וויל זיך צוגרייטן פון יום טוב אויף שבת דארף ער מאכן עירוב תבשילין פאר יום טוב ער האט פארגעסן און ממילא איז געווען טרויעריג אמר ליה האט רבינא אים געזאגט ולותיב מר מאך יעצט אן עירוב תבשילין ס'טייטש ס'איז געווען די ערשטע טאג יום טוב ס'איז געווען דאנערשטאג, האט ער אים געזאגט מאך אן עירוב תבשילין יעצט דאנערשטאג, ווייל מי לא אמר רבא, מניח אדם עירובי תבשילין מיום טוב לחבירו ומתנה, האט דען רבא נישט געזאגט אז מ'קען מאכן אן עירוב תבשילין די ערשטע טאג יום טוב מיט א תנאי, ס'טייטש מ'מאכט א תנאי אזוי, ס'איז דאך דא צוויי טעג יום טוב, איין טאג איז באמת יום טוב און די אנדערע טאג איז מחמת ספק, און ממילא קען מען מאכן א תנאי זאגן אזוי, טאמער היינט איז יום טוב די ערשטע טאג, דעמאלטס. איז פשט אז מארגן איז א וואכן טאג? פשט מען דארף בכלל נישט האבן עירוב תבשילין צו קאכן אויף שבת, ווייל אוודאי מעג מען מארגן קאכן אויף שבת, מה שאין כן טאמער היינט איז א וואכן טאג מעג מען דאך מאכן עירוב תבשילין, איז עירוב תבשילין אן עירוב תבשילין און מארגן גייט מען קאכן אויף שבת, און פארוואס טאקע זאלסטו נישט מאכן דעם תנאי? אמר ליה, האט רב אשי געענטפערט צו רבינא, אימר דאמר רבא, בשני ימים טובים של גליות, ער האט גערעדט סתם אזוי יום טוב שני של גליות, אבער בשני ימים טובים של ראש השנה מי אמר, האט ער דען גערעדט ביי ראש השנה אויך? ראש השנה אזוי ווי מען האט געזען, איז איין לאנגע קדושה די גאנצע ראש השנה, און במילא העלפט נישט מאכן אזעלכע סארט תנאים, און פאר דעם איז ער געבליבן שטעקן אן עירוב תבשילין. איי פרעגט די גמרא, רבינא פרעגט, והא אמרי נהרדעי אף ביצה מותרת, מיר האבן דאך געזען אז די נהרדעי האט געזאגט אז היות וואס ס'איז קיינמאל נישט געשען צו נוצן די תקנה, איז צוריק צום אלטן וועג, וואס טייטש צוריק אז ביידע טעג יום טוב זענען נאר מספק נישט מוודאי, אמר ליה רב מרדכי, רב מרדכי געווען א תלמיד פון רב אשי האט געענטפערט אנשטאט זיין רבי'ן האט ער געענטפערט פאר רבינא, בפירוש אמר לי מר אז מיין רבי רב אשי האט בפירוש געזאגט דלא סבר להא דנהרדעי, אז ער איז נישט מסכים צו די נהרדעי, נאר ער האלט אז ביידע טעג יום טוב איז מתורת וודאי נישט מתורת ספק, און דערפאר וועט נישט העלפן אזא סארט פאטענט צו מאכן אן עירוב תבשילין מיט תנאי. זאגט די גמרא ווייטער, איתמר האבן מיר געלערנט, אפרוח שנולד ביום טוב, אן אפרוח א קליינע פייגל וואס איז געבוירן יום טוב, רב אמר אסור, רב זאגט מען טאר דאס נישט עסן יום טוב, ושמואל, ואיתימא רבי יוחנן אמר מותר, שמואל ס'דא זאגן רבי יוחנן זאגט מען מעג יא, און די גמרא איז מסביר. רב אמר אסור מוקצה, רב האלט אז דער אפרוח, דער פייגל איז מוקצה. פארוואס איז עס מוקצה? ווייל ווי מען וועט שוין זען א פייגל, ווילאנג ס'ליגט אין די איי, טאר מען דאס נישט עסן, וואס טייטש מען טאר נישט אויפקראכן די איי, ארויסנעמען דער אפרוח שעכטן און עסן. פארוואס? ווייל ווילאנג ס'קומט נישט אליין ארויס פון די איי, הייסט עס א שרץ וואס מען טאר נישט עסן. נאר נאכדעם וואס ס'קומט אליין ארויס פון די איי, נאר דעמאלטס ווערט עס הערשט ראוי צו שעכטן און עסן. און ממילא זאגט רב, ווען יום טוב איז אריינגעקומען דער פייגל נאך געווען אינעם איי, איז דאך עס געווען מוקצה און מען האט דאך נישט געקענט עסן אפילו מען האט געוואלט האט מען נישט געקענט עסן און פארדעם אז עס איז געווען מוקצה בין השמשות איז יעצט אויך מוקצה טאר מען דאס נישט עסן און שמואל ואיתימא רבי יוחנן אמר אז זיי קריגן זיך זיי זאגן מותר פארוואס ווייל הואיל ומתיר עצמו בשחיטה וואס טייטש יעדן טאג עס ווערט געבוירן א פייגל האט מען דאך יעצט געזען ווי לאנג עס ליגט אינעם איי טאר מען דאס נישט עסן אז מען קראכט אויף די איי מען נעמט אים ארויס טארסטו אים נישט שעכטן ברגע אבער וואס די פייגל ווערט געבוירן מעג מען אים יעצט שעכטן מען מעג אים עסן און במילא זאגן זיי ווי רש"י באנוצט זיך מיט די ווערטער דמיגו דאתקן להא אתקן להא. טייטש, היות וואס די פייגל איז זיך מתקן לענין שחיטה, די פייגל מעג מען יעצט שעכטן, מיט דעם וואס די פייגל ווערט געבוירן, מאכט די פייגל אז מען זאל אים מעגן שעכטן, איז מיט די זעלבע תיקון איז ער זיך אויך מתקן לענין יום טוב, טייטש ער ווערט אויך אויס מוקצה, און במילא מעג מען אים אויך שעכטן יום טוב. זאגט די גמרא, אמר ליה רב כהנא ורב אסי לרב, וכי מה בין זה לעגל שנולד ביום טוב? זיי האבן געפרעגט פאר רב, דו זאגסט אז אן אפרוח טאר מען נישט שעכטן יום טוב ווייל ס'איז מוקצה, וואס איז א חילוק צווישן דעם און אן עגל, א קליינטשיגע עגל וואס איז געבוירן יום טוב, וואס ווי רש"י ברענגט צו מ'העט זעהן אין א ברייתא בפירוש אז מ'מעג דאס שעכטן יום טוב, אמר להו ענפערט רב וואס איז א פארגלייך, הואיל ומוכן אגב אמו בשחיטה, די עגל די קליינטשיגע עגל וואס איז געבוירן יום טוב קען מען עסן בעצם בין השמשות אויכעט, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין מוקצה פארוואס ווייל טאמער מ'העט שעכטן די מאמע, ס'איז דאך דא א דין א בן פקועה אז מ'העט שעכטן די מאמע ווערט די עגל וואס ליגט אין די מאמע מותר, און ממילא איז דער עגל אלעמאל געווען ראוי לאכילה בין השמשות אויך, דערפאר יעצט וואס עס איז געבוירן יום טוב און מען שעכט עס מעג מען עס יעצט עסן, אבער אן אפרוח א פייגל ווי לאנג עס איז געלעגן אין די איי האט מען געזען איז נישט דא קיין וועג דאס צו שעכטן און עסן אפילו מען קראכט אויף די איי, און דערפאר זאגט רב איז דאס מוקצה. איי פרעגט צוריק רב כהנא רב אסי ומה בין זה לעגל שנולד מן הטריפה, ס'טייטש וואס ענטפערסטו מיר אז אן עגל א קעלבל איז געווען ראוי צו עסן בין השמשות פארוואס ווייל ווען מען וואלט געשאכטן די מאמע וואלט מען געמעגט עסן די קעלבל אינעווייניג, פרעגן זיי צוריק, אן עגל וואס איז געבוירן געווארן פון א טרייפה איז טייטש די מאמע איז געווען א טרייפה, און די עגל איז נישט קיין טרייפה, טאמער מען וואלט גע'שחט'ן די מאמע, וואלט מען נישט געטארט עסן די עגל וואס ליגט אינעווייניג, ווייל די דין פון די עגל איז פונקט ווי די מאמע, אז די מאמע איז טרייף, טאר מען נישט עסן די עגל וואס ליגט אין די מאמע, אבער, יעצט אז די עגל איז געבוירן יום טוב, מעג מען יא שחט'ן דעם עגל און דאס עסן, און במילא, זאגן זיי, אזוי ווי דו זעסט, דא קענסטו מיר נישט זאגן ער איז געווען ראוי בין השמשות, בין השמשות איז ער נישט געווען ראוי, ווען וואלסט גע'שחט'ן די מאמע, וואלסטו אים נישט געקענט עסן, פון דעסטוועגן זעהן מיר אז ווען ער ווערט געבוירן יום טוב מעג מען אים יא עסן, זאל זיין די זעלבע זאך מיטן אפרוח, שתיק רב, רב האט נישט געענטפערט אויף דעם, אמר רבה ואיתימא רב יוסף, מאי טעמא שתיק רב, פארוואס איז ער שטיל געבליבן, לימא ליה, ער וואלט געקענט ענטפערן אז הואיל ומוכן אגב אימו לכלבים, וואס טייטש אפילו טאקע אן עגל א קעלבל וואס ליגט אין די מאמע וואס די מאמע איז טרייפה, און אפילו טאקע אונז קען מיר נישט עסן דעם קעלבל, אבער דער קעלבל איז ראוי צו געבן פאר א הונט, וואס טייטש, די מאמע די טרייפה, וואס טוט מען מיט א טרייפענע בהמה נארמאל? מען געבט עס פאר א הונט, די קעלבל וואלט מען געקענט מיטגעבן מיט די מאמע פאר הינט און ממילא איז עס נישט קיין מוקצה, מה שאין כן אן אפרוח פאר ס'ווערט געבוירן איז נישט ראוי אפילו צו געבן פאר א הונט, הינט עסן דאס נישט, און ממילא פארדעם זאגט רב אז אן אפרוח איז מוקצה. אמר ליה אביי, ענטפערט אביי, וואס טייטש? וואס זאגסטו מיר? אז היות וואס ס'איז ראוי געווען בין השמשות צו געבן פאר א הונט, דערפאר ווילסטו מיר זאגן אז ס'איז אויך ראוי יעצט ווען ס'ווערט געבוירן יום טוב א מענטש זאל דאס עסן ווייל ס'איז נישט קיין מוקצה? פרעגט אביי אזוי, השתא מוכן לאדם, לא הוה מוכן לכלבים, ווי מ'וועט שוין זען אז א זאך וואס איז ראוי פאר מענטשן מיינט נאך נישט ס'איז ראוי פאר הינט, און ממילא גייט ער ארויספירן די קשיא, א זאך וואס איז ראוי פאר הינט מיינט אויך נישט ראוי פאר מענטשן, דתנן, ווי זען מיר אז א זאך וואס איז ראוי פאר מענטשן איז נישט ראוי פאר א הונט? מ'האמיר געלערנט אין א משנה, מ'האמיר שוין געזען די משנה, מחתכין את הדלועין לפני הבהמה, מ'מעג נעמען דלועין, דלעת, פאמפקינס און שניידן פאר א בהמה אפילו עס איז דא א טירחה אין דעם, ואת הנבילה לפני הכלבים, זעלבע זאך שבת מעג מען צוהאקן א נבילה וואס איז געשטארבן פאר הינט, הינט זאלן דאס עסן, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט ניין, אם לא היתה נבילה מערב שבת אסורה, לפי שאינה מן המוכן, אז טאמער דער נבילה איז הערשט יעצט געשטארבן שבת, טאר מען נישט צוהאקן דער נבילה פאר א הונט, ווייל דער נבילה ווען שבת איז אריינגעקומען איז ער געווען ראוי פאר א מענטש, א מענטש זאל עס קענען שעכטן און עסן, יעצט ווילסטו מיר זאגן אז ס'איז מוכן לכלבים, ס'איז נישט מוכן ווייל מ'האט עס נישט צוגעגרייט פאר הינט? ס'איז געווען ווען שבת איז אריינגעקומען בין השמשות איז נאר געווען גרייט פאר א מענטש נישט פאר א הונט, און ממילא קען מען דאס נישט געבן פארן הונט, זעהן מיר דא אז מוכן לאדם איז נישט מוכן לכלבים, און ממילא ווילסטו מיר זאגן מוכן לכלבים הוה מוכן לאדם, פארקערט ווילסטו מיר זאגן איז יא אזוי א זאך וואס איז ראוי פאר הינט איז ראוי פאר א מענטש אוודאי נישט, און ממילא אז מען זעהט אין א ברייתא אז אן עגל וואס איז געבוירן פון א טרייפה מעג מען שעכטן די עגל יום טוב, קענסטו מיר נישט זאגן אז די טעם איז ווייל די מאמע איז געווען ראוי פאר הינט, די עגל איז געווען ראוי פאר הינט און ממילא יעצט איז עס ראוי פאר א מענטש. ס'ארבעט נישט אזוי, נאר אוודאי וואס די סיבה, מוז מען זאגן אז די סיבה איז, אזוי ווי שמואל און רבי יוחנן האבן געזאגט, אז הואיל ומתיר עצמו בשחיטה, אז היות ער איז זיך מתיר מיט דעם וואס מ'קען אים ערשט יעצט שעכטן, און ממילא איז ער זיך אויך מתיר מענין מוקצה, און פארדעם פרעגן זיי אויף רב, פארוואס זאגסטו אז אן אפרוח זאל מען נישט טארן שעכטן ווען ס'ווערט געבוירן יום טוב? אמר ליה, ענטפערט רבה ס'איז נישט אמת, אין, מוכן לאדם לא הוי מוכן לכלבים, דמאי דחזי ליה לאיניש לא שדי ליה לכלבים, זאגט ס'דא א גרויסע חילוק צווישן א מוכן לאדם און א מוכן לכלבים, וואס טייטש א זאך וואס איז גרייט פאר מענטשן, למשל טאקע א נבילה, וואס ווען שבת אריינקומען איז געווען גרייט פאר א מענטש צו עסן, יעצט ווילסטו מיר זאגן אז ס'אויך גרייט פאר הינט, ס'איז נישט אזוי, פארוואס? ווייל א זאך וואס איז גרייט פאר א מענטש, ווארפט נישט א מענטש פאר א הונט, א מענטש געבט נישט גוטע עסן פאר א הונט, ער האלט עס פאר זיך, מה שאין כן פארקערט, מוכן לכלבים, הוי מוכן לאדם, דדעתיה דאיניש אכל מידי דחזי ליה, א זאך וואס איז ראוי פאר א הונט, א מענטש טאמער ער קען דאס עסן וועט ער דאס עסן, א מענטש איז גרייט צו עסן אלעס, און ממילא זאגט מיט דעם רבה, אז דאס איז אוודאי די סיבה פארוואס ווען א בהמה איז געבוירן געווארן יום טוב פון א טריפה אז מען מעג דאס שעכטן, ווייל ס'איז טאקע געווען מוכן לכלבים ווען יום טוב איז אריינגעקומען, אבער מוכן לכלבים הוי מוכן לאדם, און דערפאר מעג מען דאס שעכטן, מה שאין כן אן אפרוח, וואס אן אפרוח איז נישט געווען מוכן אויף גארנישט, ס'איז פשוטע מוקצה, דערפאר האט רב טאקע געזאגט אז אן אפרוח וואס ווערט געבוירן יום טוב טאר מען דאס נישט עסן, מען טאר דאס נישט שעכטן און עסן. זאגט אונז די גמרא תניא כוותיה דרב, תניא כוותיה דשמואל ואיתימא ר' יוחנן, דא א ברייתא ווי ביידע שיטות, תניא כוותיה דרב, די ברייתא זאגט, עגל שנולד ביום טוב מותר, ואפרוח שנולד ביום טוב אסור, ומה הפרש בין זה לזה זאגט די ברייתא, זה מוכן אגב אמו בשחיטה, ס'טייטש ווי מ'האט געזען, די עגל איז קיינמאל נישט געווען מוקצה, ווייל ס'איז געווען ראוי צו עסן, אדער מ'האט געזען אפילו פון א טרייפה ס'איז ראוי צו געבן פאר א הונט, אבער וזה, אן אפרוח אינו מוכן אגב אמו, און נישט ראוי אויף גארנישט, דערפאר איז עס מוקצה, ברענגט אונז איבער די אנדערע ברייתא, תניא כוותיה דשמואל ואיתימא רבי יוחנן, די ברייתא זאגט עגל שנולד ביום טוב מותר, ואפרוח שנולד ביום טוב מותר, אז ס'יא מותר מאי טעמא פארוואס? ווייל זה מוכן אגב אמו, וזה מתיר עצמו בשחיטה, וואס מ'האט פריערט געזען אז הואיל ומתיר עצמו בשחיטה איז עס שוין אויך מתיר פון מוקצה. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מ'האמער געלערנט אין א ברייתא, אפרוח שנולד ביום טוב אסור, אפרוח וואס איז נולד יום טוב איז אסור כשיטת רב, ר' לעזער בן יעקב אומר, אף בחול אסור, לפי שלא נתפתחו עיניו, ר' לעזער בן יעקב זאגט אפילו אין א וואכן טאג איז אויכעט אסור צו עסן אן אפרוח וואס איז געבוירן געווארן א פייגעלע, ווילאנג דער פייגעלע עפנט נישט אויף די אויגן. זאגט טאקע די גמרא, כמאן אזלא הא דתניא, ווי וועם גייט די ברייתא וואס מען וועט שוין זעהן, די ברייתא זאגט, שטייט אין פסוק כל השרץ השורץ על הארץ דרש'ט מען, לרבות אפרוחים שלא נתפתחו עיניהם, אן אפרוח וואס האט נישט געעפנט די אויגן הייסט נאך א שרץ מען טאר דאס נישט עסן, כמאן, ווי וועם גייט די ברייתא טאקע כר' אליעזר בן יעקב, ווי ר' אליעזר בן יעקב וואס מען האט יעצט געזעהן, וואס ער האלט מען טאר נישט עסן אן אפרוח, ווילאנג ס'האט נישט געעפנט די אויגן. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר רב הונא אמר רב, האט רב הונא נאכגעזאגט פון רב, ביצה עם יציאתה נגמרה, אן איי ברגע וואס די איי קומט ארויס פונעם עוף, איז דעמאלטס ווערט ער גרייט, דעמאלטס ווערט ער פארטיג, און די גמרא פרובירט צו פארשטיין, מאי עם יציאתה נגמרה, וואס מיינט ער מיט דעם? אילימא, עסט מיר וועלן זאגן עם יציאתה נגמרה ומותרת לאכלה בחלב, אז נאכדעם וואס די איי ווערט געבוירן, הייסט עס שוין א איי, מען מעג עס עסן אפילו מיט מילך, אבער הא במעי אמה, אסורה לאכלה בחלב, אבער טאמער די איי איז נאך אין די מאמע, הייסט עס א חלק פון די מאמע, עס האט א דין פון א פלייש, און ממילא טאר מען עס נישט עסן מיט מילך, זאגט אבער די גמרא עס איז נישט אזוי, ווייל והתניא מ'געלערנט אין א ברייתא השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות, מען טרעפט אין א תרנגולת גרייטע אייער, מותרות לאכלן בחלב, מעג מען עס עסן מיט מילך, און ווי רש"י זאגט אפילו עס איז נישט אינגאנצן גרייט אפילו נאר די געלע חלק איז גרייט מעג מען עס אויך עסן מיט מילך, איז קען נישט זיין דאס מיינט רב ווען ער זאגט ביצה עם יציאתה נגמרה, נאר וואס דען, זאגט די גמרא אלא עם יציאתה נגמרה ומותרת לאכלה ביום טוב, אז ברגע וואס קומט ארויס, מעג מען עס עסן יום טוב, הא במעי אמה, אסורה לאכלה ביום טוב, אבער ווילאנג ס'איז אינעם מאמען, טאר מען עס נישט עסן יום טוב, פארוואס ווי רש"י איז מסביר, אז לויט די תירוץ פרובירט די גמרא צו זאגן אז ווילאנג ס'איז אין די מאמע, פעלט אין די הכנה, ס'טייטש מדין הכנה דרבה, מ'האט געזען ס'דארף זיין גרייט, יעצט ביי הכנה דרבה האט מען געזען אז רבה זאגט אז ווען ווערט די איי גרייט א טאג פריער, די גמרא דא, לויט די תירוץ וואס די גמרא פרובירט צו זאגן, איז פשט ניין, אז די איי ווערט גרייט א מינוט פארן ארויסקומען, און ממילא טאמער די איי איז ארויסגעקומען פאר יום טוב זאגט רב, מעג מען עסן דעם איי. פארוואס? ווייל ס'איז גרייט פון פאר יום טוב, אבער טאמער ס'איז ארויסגעקומען יום טוב אליין טאר מען נישט ווייל ס'פעלט נאך הכנה דרבה, אבער דאס זאגט די גמרא דאס קען מען אויך נישט זאגן, ווייל והתניא מ'געלערנט אין א ברייתא, השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות, מותרות לאכלן ביום טוב, שטייט קלאר אין די ברייתא נישט אזוי אז טאמער מען טרעפט אייער אין א תרנגולת יום טוב מעג מען דאס עסן אפילו פאר ס'ווערט געבוירן, איי זאגט די גמרא אפשר עסטו מיר זאגן די ברייתא איז נישט ריכטיג, ווייל וכי תימא קא משמע לן בברייתא מאי דלא אשמעינן במתניתין, וואס טייטש, די ברייתא זאגט טאקע אזוי, אבער ווי נישט ווי אין די משנה שטייט עס נישט, שטייט נישט אין די משנה אין ערגעץ דערמאנט די דין וואס איז די דין טאמער איינער שעכט א תרנגולת ומצא בה ביצים גמורות און ממילא עסטו מיר זאגן אז די ברייתא היות וואס רבי האט עס נישט געברענגט אין די משנה איז די הלכה נישט ווי די ברייתא אבער זאגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג ווייל הא נמי תנינא ווי נישט ווי מען קען מדייק זיין די דין פון א משנה מען האט געלערנט ביי אונז אין משנה ביצה שנולדה ביום טוב בית שמאי אומרים תאכל ובית הלל אומרים לא תאכל און ממילא ועד כאן לא פליגי בית שמאי ובית הלל אלא בנולדה אבל במעי אמן דברי הכל שריין, ווילאנג די איי איז נישט געבוירן געווארן איז יעדער מודה אז מען מעג, און ממילא ווייטער האמיר א משנה אז מען מעג, קענסטו מיר זאגן דאס מיינט רב אז מען טאר נישט? איי וכי תימא עסט מיר וועלן זאגן ניין, בית הלל אפילו במעי אמן נמי אסרי, אז בית הלל אסר'ן אפילו במעי אמן, והא דקתני נולדה, אויב אזוי פארוואס שטייט ביי אונז אין משנה נולדה, אפילו פאר נולדה איז אויך דא די מחלוקת, ניין, להודיעך כחן דבית שמאי, דאפילו נולדה נמי שרו. צו ווייזן די כח פון בית שמאי אז בית שמאי זאגן אז אפילו נולדה איז אויך מותר, אבער דאס קען נישט זיין, ווייל אלא הא דתניא טאמער וועסט מיר אזוי זאגן קומט אויס אז בית שמאי קריגן זיך מיט די בית הלל סיי ביי נולדה און סיי פאר נולדה סיי ווען עס ליגט אין די מאמע, אבער אויב דאס איז טאקע די מחלוקת בית שמאי בית הלל שטימט נישט די ברייתא, ווייל די ברייתא וואס מען האט געזען השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן ביום טוב, די ברייתא זאגט אז איינער שעכט א תרנגולת טרעפט אין דעם אייער מעג מען דאס עסן יום טוב, מני איז ווי וועלכע תנא עסטו איינזעצן די ברייתא, לא בית שמאי ולא בית הלל, ס'הייסט עס וועט נישט שטימען נישט מיט די בית שמאי נישט מיט בית הלל, ווייל לויט די בית שמאי העט עס נישט שטימען, ווייל די בית שמאי האלטן נישט נאר איינער וואס טרעפט א ביצה אין א תרנגולת איז מותר, בית שמאי זאגט אפילו נולדה איז מותר, און ממילא די ברייתא קען נישט זיין די בית שמאי, ווי די בית הלל העט עס אויך נישט קענען גיין, ווייל זאגסט דאך יעצט אז בית הלל האלטן אז א ביעא במעי אמן איז אסור, און ממילא אוודאי זאגט די גמרא איז נישט אזוי, און אוודאי איז יעדער מודה אז במעי אמן איז מותר, און מילא קען נישט זיין אז דאס וואס רב האט געזאגט ביצה עם יציאתה נגמרה, אז ער האט געמיינט צו זאגן מיט דעם אז אן איי ווילאנג ס'ליגט אין די מאמע איז אסור צו עסן יום טוב ווייל מ'זעט קלאר אז קיינער האלט נישט אזוי, אלא נאר, און ממילא איז די גמרא מסביר וואס האט רב געמיינט צו זאגן, עם יציאתה נגמרה ומגדלת אפרוחים, במעי אמן אינה מגדלת אפרוחים, וואס טייטש ער מיינט צו זאגן א פאקט א מציאות. אז טאמער די איי איז געבוירן געווארן נארמאלערהייט, דעמאלטס קען די איי מגדל זיין אפרוחים, ס'קען ארויסקומען א נייע עוף פון די איי, טאמער אבער די איי איז קיינמאל נישט געבוירן געווארן, ס'טייטש מ'האט ארויסגעפליקט די איי פון די מאמע, דעמאלטס קען די איי קיינמאל נישט האבן קיין אפרוחים, למאי נפקא מינה, ווי קלאפט מען א נפקא מינה? למקח וממכר, טאמער איינער פארקויפט פאר א צווייטן אן איי על דעת יענער זאל קענען ארויסנעמען פון דעם אפרוחים, יענער זאל קענען מגדל זיין אפרוחים פון די איי, איז ווענדט זיך, ס'טייטש טאמער ער האט גענומען די איי פון א מאמע, ער האט עס ארויסגעשלעפט פון א מאמע, איז דאס א מקח טעות, פארוואס? ווייל אזא סארט איי קען נישט מגדל זיין אפרוחים, און די גמרא פארציילט א מעשה, כי ההוא דאמר להו, אזוי ווי א מעשה א מענטש איז געגאנגען אין א מארקט דארט קויפן אייער, האט ער געזאגט, ביעי דפחיא למאן, ווער האט אן איי וואס די מאמע האט געקרייט בשעת ס'האט די איי געבוירן, וואס טייטש אן איי וואס איז געבוירן געווארן נארמאל נישט וואס מ'האט ארויסגעשלעפט פון א הינדל, יהבו ליה ביעי דשחוטה. איז דער מוכר איז געווען דארט א מוכר וואס האט פארקויפט אייער, ער האט אים געגעבן אן איי, אבער נישט אן איי פון א מאמע וואס די מאמע האט אראפגעלייגט אן איי נארמאל, נאר וואס מען האט ארויסגענומען פון א תרנגולת וואס מען האט גע'שחט'ן. אתא לקמיה דרב אמי, צום סוף דער קונה האט געזען עס קומט נישט ארויס קיין אפרוחים פון דעם, האט ער פארשטאנען וואס איז דא געשען און געגאנגען צו רב אמי, אמר להו האט רב אמי געזאגט מקח טעות הוא והדר, ס'איז טאקע א מקח טעות, און דער מקח איז בטל. זאגט די גמרא פשיטא, אוודאי איז א מקח טעות, ער האט קלאר געזאגט, ער וויל אן איי פון א הינדל וואס קרייט, ס'טייטש ער וויל א נארמאלע איי וואס איז געלייגט געווארן דורך א לעבעדיגע הינדל. זאגט די גמרא ניין, ווייל מהו דתימא כ'וואלט אפשר געמיינט, אז האי לאכילה קא בעי להו, דער מענטש האט געקויפט אן איי דא, האט עס געוואלט בעצם עסן, ער האט נישט געוואלט דא מגדל זיין אפרוחים, נאר וואס דען, והאי דקאמר דפחיא דאס ער האט געזאגט ער וויל דווקא א איי וואס איז געלייגט געווארן נארמאלערהייט, משום דצריבן, ווייל אן איי וואס איז געבוירן נארמאל, וואס די הינדל האט געלייגט נארמאל, איז סאך א בעסערע איי, ס'איז סאך א מער געצייטיגטע איי, מילא פארדעם האט ער געזאגט ביעי דפחיא אבער נישט ווייל ער האט געוואלט מגדל זיין אפרוחים, איי למאי נפקא מינה? וואס קאפ איז די חילוק? דער מענטש האט געזאגט ער וויל אן איי וואס איז געבוירן נארמאל, דער מוכר האט אים געגעבן אן איי פון א שחוטה, ער האט אים אפגעפאפט, איז א מקח טעות? זאג מיר ניין, ס'יא דא א נפקא מינה, ווייל למיתבה ליה ביני וביני, איך וואלט ווען אפשר געמיינט, טאמער טאקע דער מענטש האט געזוכט א געצייטיגטע איי, אבער ער האט געוואלט עסן, למעשה האט ער אים געגעבן אביסל א שוואכער איי, שוין, אז איינער וויל א גוטע זאך, ער געבט אים עפעס אביסל שוואכער, ס'איז נאכנישט קיין מקח טעות, ס'איז א אנדערע פרייז אפשר, וואלט ער אים געדארפט צוצאלן די הפרש פון די פרייז, קא משמע לן, דאס איז געווען די חידוש פון רב אמי ס'איז נישט אזוי אז איינער שרייט ער זוכט א ביעי דפחיא איז נישט פשט ווייל ער וויל עסן א געצייטיגטע איי נאר פשט ווייל ער וויל אן איי וואס איז מגדל אפרוחים און דערפאר איז עס א אמת'ע מקח טעות וואס איז אינגאנצן בטל זאגט די גמרא ההוא דאמר להו נאך א מעשה געווען איינער ער איז געגאנגען צו איינער וואס פארקויפט אייער האט ער געזאגט ביעי דדיכרא למאן ווער האט אן איי וואס א זכר האט אים געלייגט ביעי דדיכרא למאן ס'טייטש די דרך איז א תרנגולת קען האבן א איי אויף צוויי אופנים אדער מיט א זכר צוזאמען, וואס אזא סארט איי קען מגדל זיין אפרוחים, אדער איז דא אמאל די תרנגולת איז זיך מחמם פון די ערד און אזוי לייגט זי אן איי אבער די איי קען נישט האבן קיין אפרוחים, איז דער מענטש האט געוואלט דא קויפן אן איי, האט געזאגט ביעי דדכרא, ער וויל אן איי וואס איז געקומען צוזאמען מיט א זכר, ס'טייטש אן איי פשטות וואס קען מגדל זיין אפרוחים, יא וויל אביי די ספנה מערה, איז דער מוכר האט אים אויסגעפאפט, האט אים געגעבן א איי פון א הינדל וואס האט זיך אנגעווארעמט פון די ערד, ס'טייטש נישט פון א זכר, אתא לקמיה דרבי אמי, איז געקומען צו רבי אמי אמר להו מקח טעות הוא והדר, זאגט די גמרא ווייטער פשיטא, זאגט די גמרא ניין, ווייל מהו דתימא כ'וואלט דאן אפשר געמיינט, אז האי לאכילה קא בעי ליה, דער מענטש האט געוואלט א ביעי דדכרא האט געוואלט עסן, ער האט נישט געוואלט מגדל זיין אפרוחים, והאי דקאמר דדכרא, איי פארוואס האט ער דווקא געזאגט דדכרא, משום דשמינן טפי איז עפעס א פעטערע איי, ער האט געזוכט און ממילא למאי נפקא מינה, אזוי ווי פריער געזאגט, למיתבה ליה ביני ביני, אז ער זאל אים געבן די הפרש פון די פרייז, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, נאר אוודאי האט ער געוואלט אן איי וואס איז מגדל אפרוחים, און פאר דעם איז עס א גאנצע מקח טעות וואס גייט אינגאנצן צוריק. זאגט אונז די גמרא ווייטער, די גמרא גייט צוריק צו די ווערטער פון רב, רב האט דאך געזאגט אז ביצה עם יציאתה נגמרה, און מען האט דאך יעצט מפרש געווען וואס האט רב געמיינט צו זאגן מיט דעם, האט מען געזען אז פשט עם יציאתה ומגדלת אפרוחים אז די חידוש איז אז ווען די איי קומט ארויס איז עס שוין מגדל אפרוחים און די נפקא מינה איז למקח וממכר, ברענגט די גמרא נאך א פשט אין די ווערטער פון רב ואי בעית אימא מאי עם יציאתה נגמרה עם יציאת רובה נגמרה אז ווען רוב איי קומט ארויס הייסט עס שוין אז די איי געבוירן געווארן אז די איי געלייגט געווארן וכדרבי יוחנן ווייל רב האלט ווי רבי יוחנן דאמר רבי יוחנן ביצה שיצאה רובה מערב יום טוב וחזרה טאמער רוב איי איז ארויס ערב יום טוב און ס'איז צוריק אריין אינעם עוף און יעצט יום טוב איז עס צוריק אינגאנצן ארויס מותרת לאכלה ביום טוב מעג מען עס עסן יום טוב פארוואס ווייל רוב הייסט שוין כאילו ס'איז נגמרה דאס האט רב געמיינט צו זאגן ואיכא דאמרי ס'דא וואס זאגן פונקט פארקערט אז מאי עם יציאתה נגמרה אז פארקערט זאגט רב עם יציאת כולה נגמרה נאר טאמער די גאנצע איז ארויס איז נגמרה עם יציאת כולה אין אבל רובה לא, רוב, איז נישט גענוג, ס'דארף די גאנצע, ולאפוקי מדרבי יוחנן, טאמער מ'וועט אזוי זאגן אז דאס האט רב געמיינט צו זאגן, איז פשט רב האט געמיינט צו זאגן פארקערט ווי רבי יוחנן, רבי יוחנן האלט טאקע אז רוב איז גענוג, רב זאגט ניין, מ'דארף האבן די גאנצע.